ער רעדט דא דער חילוק פון די צוויי פלעצער אין רמב ם וואס דער רמב ם איז מתאר וואס גייט זיין באותו הזמן, וואס גייט זיין בשעת די וועלט וועט קומען לשלימותה ותיקונה, איין פלאץ איז אין הלכות מלכים און איין פלאץ איז אין הלכות תשובה, דער רמב ם איז מתאר וואס וועט זיין בשעת בשעת ס'וועט זיין באותו הזמן בשעת ימות המשיח. איז דא עטליכע שינויים ווי די רמב ם איז מתאר דער מצב ווי ס'וועט זיין בימות המשיח, ווי די רמב ם איז מתאר ווי די זאך גייט זיין בשעת ער רעדט אין הלכות תשובה, איז די שינוי וואס מ'האט שוין געלערנט וואס די רבי האט גערעדט וועגן דעם לעצטע וואך איז, אז די ערשטע זאך וואס די רמב ם זאגט אין הלכות תשובה, ביידע רעדט די רמב ם אז ס'וועט זיין א צייט וואס וואס מ'וועט קענען זיצן און לערנען ווי עס דארף צו זיין, מ'וועט נישט האבן קיין שום אנדערע בלבולים, קיין שום אנדערע מניעות, מ'וועט קענען עוסק זיין נאר אין לדעת את השם, די רמבם'ס לשון הלכות תשובה איז מען זאל עוסק זיין בתורה ומצוות כהוגן, מען זאל קענען געהעריגערהייט אן בלבולים אן מניעות אן זאכן וואס שטערן, מען זאל קענען זיצן און לערנען און זיך פארבינדן פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן לדעת הוי' בלבד. אין הלכות תשובה די ערשטע זאך וואס עס זאגט איז אז די אייבערשטער גייט אוועקנעמען.

מה שאין כן אין הלכות מלכים אז רעדט באותו הזמן מ'וועט קענען לדעת השם בלבד, די רמב ם דערמאנט בכלל נישט אז די אייבישטער וועט אוועק נעמען חולי, ער דערמאנט עס בכלל נישט, די רבי איז מסביר אז די ענין פון חולי איז נישט א זאך וואס בטבע המציאות, טבע הבריאה, מצד די וועלט ווי די וועלט פונקציאנירט דארף איז פאראן די סדר פון חולי, אן עקל א מענטש ווערט פארקילט, ס'איז נישט בטבע הבריאה אזוי, נאר בשעת א מענטש, די רמב ם זאגט דאך קלאר, אליין קלאר גיט דאך א סדר אין הלכות דעות ווי מען דארף זיך פירן על פי תורה, ווי א מענטש דארף, וואס ער דארף עסן און ווי ער דארף זיך פירן. דער רמב ם זאגט אז אויב ער פירט זיך מיט די דרכים אני ערב לו שלא שלא ער וועט קיינמאל נישט ווערן קראנק, איז די ענין פון חולי איז נישט א זאך וואס ווערט מצד טבע המציאות, אויב א מענטש פירט זיך ווי עס דארף צו זיין ער עסט וואס ער דארף עסן נישטא קיין נתינת מקום נישט בכלל נישטא אזא פראבלעם פון חולי, ס'איז נאר ווייל ער טוט נישט וואס ער דארף און מצד תאוות ליבו עסט ער זאכן וואס זענען נישט וואס טויגן נישט, אבער אויב ער עסט וואס על פי תורה דארף מען עסן איז בכלל נישטא קיין שייכות פאר חולי, ממילא בימות המשיח וואס יעמאלט וועט א מענטש טון וואס תורה הייסט, איבער וואס דארף מען דארף מען נישט משנה זיין די מציאות, לכתחילה נישט זיין די פראבלעם פון חולי. דער רמב ם זאגט דאס איז מה שאין כן אין הלכות תשובה רעדט מען א זמן וואס איז שייך אז דער מענטש וועט נישט טון ווי ער וועט מצד תאוות ליבו וועט קענען עסן אנדערע זאכן ממילא וועט דער אייבערשטער אף על פי כן בכדי מען זאל קענען זיצן און לערנען כהוגן וועט דער אייבערשטער אוועק נעמען חולי אבער מען רעדט אין א מצב וואס א מענטש קען ווערן קראנק ווייל ער פירט זיך נישט לויט ווי לויט ווי תורה פארלאנגט בשלימות. דאס איז די ערשטע זאך. איצטער גייט מען נאך צו א צווייטן פרט. דערנאך איז פארט וואס דערמאנט דער רמב ם יא אין הלכות מלכים. וואס דער רמב ם דערמאנט יא אין הלכות מלכים איז די זאכן וואס זענען בטבע המציאות. זאכן וואס וועלט, וואס נישט זאכן וואס זענען, וואס זאכן וואס מ'דארף מבטל זיין. וואס זענען, מ'רעדט משנה זיין די מציאות העולם. ס'הייסט חולי איז נישט א זאך וואס שטאמט פון דער מציאות העולם. חולי זאכן וואס שטאמט מצד הנהגת האדם ער עסט זאכן וואס ער דארף נישט ער פירט זיך נישט ווי ער דארף נישט דערפאר ווערט חולי דארף נישט משנה זיין וועלט אה דערנאך אבער רעב איז אין וועלט אין וועלט אמאל רעגענט זיך נישט אמאל דאס איז בטבע הבריאה אז ס'איז דא רעב אז ס'איז דא אז ס'איז דא אז דער גשם איז נישט גוט דאס איז נישט תלוי אין הנהגת האדם נישט ווייל דער מענטש פירט זיך אין א געוויסע וועג דערפאר איז דא רעב ס'פארהאן אמאל מצבים אז ס'איז דא רעב בעולם בלי אה? פארוואס שטייט עס נישט אין הלכות תשובה ווייל ס'איז דברים המונעים אותנו. ניין דאס איז נישט דער קשיא פארוואס די. ער רעדט פריער פארוואס שטייט נישט חולי ווען אלע זאכן וואס זענען מונע א מענטשן צו לערנען וועט מען אוועק נעמען שייך פארוואס דערמאנט ער נישט אין הלכות מלכים חולי זאגט ער אז חולי איז נישט א זאך וואס איז בטבע המציאות ס'אלץ תלוי אין הנהגת האדם. וואס רעדט דער רמב ם אין הלכות מלכים דער רמב ם רעדט אין הלכות מלכים די זאכן פארוואס איז בכלל דער רמב ם מתאר וואס ס'וועט זיין באותו הזמן וואס רעדט ער בכלל וועגן דעם? סתם אזוי צו געבן אונז א גוטער האפענונג וואס וועט זיין אין די פיוטשער. דער רמב ם רעדט, דער טעם פארוואס דער רמב ם רעדט בכלל וועגן אותו הזמן איז, ווייל דער גאנצער שלימות, וואס איז די גאנצע מטרה פון הלכה? די גאנצע מטרה פון הלכה, דאס איז דער גאנצער זאך ווי וואס תורה איז אין ספר הרמב ם איז דער ענין אין תורה וואס זיין ענין איז צו אויפטון אז וועלט זאל זיין מתאים מיט רצון העליון, דאס איז דער גאנצער ענין פון הליכות עולם לו. אז מ'זאל איבערמאכן וועלט דער וועלט זאל זיין מתאים מיט רצון העליון, ווי דער רמב ם זאגט אז ס'וועט קומען א צייט וואס תורה ומצוות וועט זיין בשלימות, דער אויפטו וואס תורה און מצוות דארף אויפטון וואס הלכה דארף טון וועט טאקע נתקיים ווערן, וועט יעמאלט דער מציאות העולם זיין בהתאם מיט מיט רצון העליון. ווי דער רבי רעדט פון פריער זאגט ער א כלל, אין וואס באשטייט אז די וועלט וועט זיין כפי רצון העליון, דער איז פונקט.

דאס איז בכללות. אין פרטיות זאגט אז די רמב ם זאגט עס אין ביידע קווים פון חיוב און שלילה, פונקט אזוי ווי ווי מאכט מען איבער טאקע דער וועלט, אז דער וועלט זאל זיין מתאים מיט רצון עליון, דארף מען מאכן אז דער וועלט זאל זיין ווי דער אייבערשטער וויל, באופן חיובי, דער וועלט זאל האבן דער צורה וואס דער אייבערשטער וויל, און דער וועלט זאל נישט האבן דער צורה וואס איז מנגד. איז דארט זאגט די רמב ם ס'וועט זיין, ס'וועט מבטל זיין די עניינים אין וועלט וואס זענען מונע פון תורה ומצוות, דער וועלט איז אזא מין סארט וועלט וואס קען אפהאלטן א אידן פון טון תורה ומצוות, בשעת ס'איז דא א רעב בעולם, איז דער מענטש האט נישט האט נישט וואס ער דארף האט נישט קיין חיונה מצד דעם וואס איז דא רעב בעולם איז דער מציאות העולם איז גורם אז דער מענטש זאל נישט לערנען תורה ומצוות ווי עס דארף צו זיין איז דער וועלט נישט מתאים מיט רצון עליון ער לאזט זיך נישט א מענטשן טון ווי דער מענטש דארף טון וועט איז די ערשטע זאך איז דער וועלט וועט וועט נתבטל ווערן דעם ענין אין וועלט וואס איז נישט בהתאם מיט תורה ומצוות וועט ווערן אויס רעב. וועט נישט זיין קיין ענין פון רעב בעולם, עס וועט נישט זיין קיין קנאה שנאה ותחרות, דאס אלץ וואס דאס אלץ זאכן וואס זענען מונע א איד פון לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין. דערנאך, און וואס וועט בלייבן? די איינציגע זאך וואס וועט בלייבן אין דער מציאות העולם, די איינציגע זאך וואס וועט בלייבן איז לדעת השם בלבד, אז דאס נישט ווייל אידן וועלן נאר זיך עוסק זיין אין דעת השם בלבד, דער מציאות וועט ווערן אז דער איינציגער מציאות וואס איז פאראן איז לדעת השם. קיין אנדערע זאך, אלע אנדערע זאכן וואס זענען במניעה צו לדעת את השם וועט נתבטל ווערן, וועט נישט עקזיסטירן. דאס רעדט ער בכללות. איצטער רעדט ער אביסל אין פרטיות, מיר האבן נישט געלערנט אלע קשיות וואס ער פרעגט, צו פארש צו אביסל אפרישיעטן אלע פון יעדער פרט אין דער תירוץ, אבער איך ווייס נישט צו עס לערנען די גוף הענין. עס איז אויף פעידזש טערטי טו. יא דער רבי פרעגט א קשיא, פשוט וויסן פאר דער המשך, ער פרעגט א קשיא, דער צ ו ווי דער רמב ם איז מתאר ווי ווי מ'וועט מבטל זיין די מניעות, דער אייבערשטער וועט אוועק נעמען אלע זאכן וואס זענען מבלבל א אידן פון לערנען תורה ומצוות ווי געהעריג, איז דער רמב ם רעדט, דער רמב ם זאגט זאגט עס אביסל אנדערש אין הלכות תשובה ווי אין הלכות מלכים, הלכות תשובה זאגט ער אז יסיר ממנו הדברים המונעים, דער אייבערשטער וועט אוועק נעמען די זאכן וואס זענען מונע צו תורה ומצוות, כגון חולי, רעב, מלחמה, ער וועט עס אוועק נעמען. דערנאך זאגט ער א צווייטער זאך, נישט נאר וועט ער אוועק נעמען שוועריקייטן, נאר אויכעט ער וועט געבן גוטע זאכן, וישפיע, וואס איז דער לשון? ער וועט געבן גוטע זאכן, וישפיע, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות ידינו, און ער וועט צוגעבן גוטע זאכן וואס זאלן מאכן נאך שטארקער, געבן א אידן הרחבה, זאל קענען, נישט נאר אוועק נעמען זאכן וואס זענען מבלבל, געבן א אידן הרחבה, וישפיע לנו, זאגט צוויי באזונדערע זאכן, ערשטנס אוועק נעמען פראבלעמען, און צווייטנס געבן גוטע זאכן וואס זאל קענען מחזיקות ידינו וואס זאל געבן א סיוע א שטארקייט אין הלכות מלכים דער רמב ם זאגט עס נישט דער רמב ם זאגט נישט ווי צוויי דער רמב ם זאגט לא יהיה שם נישט ער וועט אוועק נעמען ס'וועט נישט זיין קנאה שנאה ותחרות נישט יסיר ממנו קנאה שנאה ותחרות ס'וועט דארטן נישט זיין באותו הזמן לא יהיה ס'וועט דארטן נישט זיין לא רעב לא מלחמה לא קנאה ולא תחרות ווי וועט נישט זיין איז אין הלכות תשובה זאגט ער ווי וועט נישט זיין ווייל יסיר ממנו ער וועט אוועק נעמען חולי רעב מלחמה אין הלכות מלכים זאגט ער נישט אז דער אייבערשטער וועט אוועק נעמען, ער זאגט באותו הזמן לא יהיה שם, ס'וועט דארט נישט זיין לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, ס'איז ווי דער מציאות העולם איז אזא מין סארט וועלט אז ס'איז יא דא רעב און ס'איז דא מלחמה אמאל און ס'איז דא קנאה און ס'איז דא תחרות, די וועלט איז געבויט אין א וועג אז נישט יעדער איינער האט אלץ, איז פאראן זאכן וואס איינער האט און דער צווייטער האט נישט, איז דא קנאה ותחרות, איז איז ער זאגט לא יהיה שם, ס'וועט נישט זיין, ווי וועט עס ווערן אויס?

לא רעב ולא מלחמה. און ער זאגט פארוואס וועט זיין דער דאס אז ער גייט געבן גוטע זאכן זאגט ער נישט אלץ א צווייטער זאך, נאר ער זאגט עס אלץ א טעם פארוואס לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, איז אויף דעם פרט גייט דער רבי דא מסביר זיין, זאגט אזוי, על פי זה, על פי דעם גאנצן ביאור וואס דער רבי רעדט אין גאנצע אריכות פריער, אז דאס וואס דער רמב ם בכלל ברענגט דער תיאור וואס וועט זיין באותו הזמן איז אלץ אויף צו ארויסברענגען די שלימות ווי תורה ומצוות איז פועל אין וועלט, דארף מען זען אין די הלכה אין רמב ם, דער רמב ם איז דאך נישט אויסן נאר צו ארויסברענגען ווי גוט און ווי ווי מען וועט קענען זיצן און לערנען געהעריג לעשות לבן, נישט דאס זוכט ער ארויסברענגען, אז מען וועט קענען לערנען פשוט לדעת אז דער איינציגער עסק וועט זיין לדעת את ה' בלבד, נישט דאס איז דער קנעטש, ער וויל דא ארויסברענגען ווי וועט אויסקוקן דער וועלט בשעת תורה ומצוות טוען אויף וואס זיי דארפן אויפטון, וואס איז דער שלימות הפעולה וואס תורה ומצוות דארף אויפטון אין וועלט, איז אויף צו ארויסברענגען דאס, אויף דעם ברענגט ער די אלע פרטים, באותו הזמן, ווען דער וועלט וועט ווערן אזוי ווי תורה פארלאנגט, און וואס פאר א וועלט וועט יעמאלט זיין. דאס וויל ער דא ארויסברענגען, און מיט די אופן ווי די רמב"ם ברענגט ארויס ווי דער וועלט וועט זיין, מיט דעם גיבט זיך ארויס דער שלימות ווי תורה ומצוות טוט אויף אין וועלט. וואס איז די נקודה וואס מ'ווייסט ביז איצטער, וואס דער רבי מסביר ביז איצטער, הלכה איז אז וועלט זאל זיין מתאים מיט רצון העליון, דאס הייסט, וואס הייסט מתאים? עס זאל נישט זיין קיין ניגוד.

און ביטול א מצוה איז א פראבלעם, דארף דער וועלט אויך זיין אזוי, אז ס'איז דא נאר די צורה חיובית פון לייגן תפילין, און ס'איז נישטא קיין נתינת מקום אויף די שלילה. ווייל אויב ס'יא דא דער נתינת מקום אויף די שלילה, איז דאס א ניגוד. איז דער רבי לייגט דא צו נאך א ווארט, נאך א ווארט אין דעם, וואס ליגט דא אין די רמב"ם צו ארויסברעגען אין וואס באשטייט די שלימות הפעולה פון תורה ומצוות אין וועלט. ס'איז נישט נאר די וועלט זאל נישט האבן קיין ניגוד צו אלוקות, נאר ס'איז דא נאך א דבר נוסף אין דעם. דאס זאגט דער רבי, ועל פי זה יומתק. פי זה יומתק גם כן, מה שהרמב"ם בהלכות מלכים מבאר הסיבה לזה שלא יהיה שם לא רעב וכו', ער זאגט א טעם פארוואס וועט נישט זיין לא רעב ולא מלחמה, זאגט ער נישט ווייל דער אייבערשטער וועט עס אוועק נעמען, ווי אין הלכות תשובה, ער זאגט נישט אזא ווארט ווייל דער אייבערשטער וועט אוועק נעמען רעב ומלחמה, ער זאגט מפני שהטובה תהיה מושפעת, וויבאלד ס'וועט זיין אזוי פיל גוטס אויף דער וועלט, במילא וועט נישט זיין, קיין מענטש וועט נישט פעלן קיין זאך נישט, אז קיינער פעלט גארנישט איז נישטא קיין סיבה אויף קנאה.

איז נוגע צו וויסן אז עס וועט נישט זיין קיין פראבלעמען, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה לא קנאה ולא תחרות, עס איז נוגע צו וויסן פארוואס נישט דא קיין פראבלעמען, וואס איז אים נוגע, א מענטש האט, א זאך האט אים געהאלפן, ער איז געווארן גוט, פארוואס האט די זאך מיר געהאלפן, עס איז אים נישט נוגע בכלל, נאר וויבאלד אז דער רמב"ם זוכט איז נישט אויסן דא צו ארויסברענגען ווי גוט דער וועלט וועט זיין, ער איז אויסן דא צו ארויסברענגען ווי תורה ומצוות איז פועל אויף וועלט, דערפאר איז נוגע דעם ענין ביי די הדגשה פארוואס נישט דא קיין רעב און מלחמה, ווייל ער איז נישט אויסן דא צו ארויסברענגען דער עצם זאך אז עס וועט זיין גוט.

איז דער רבי קנעטשט דא א צווייטע נאך א זאך, דאס הייסט אז נישט אז ס'זאל נישט זיין קיין ניגוד פון וועלט צו אלוקות, נאר דער מציאות זאל אפשפיגלען דעם רצון העליון, דער מציאות העולם זאל זיין מתאים מיט אלוקות. ער זאגט, ער זאגט, זאגן פשט איז ווען אין וואר פשט איז ער זאגט אזוי, מצד אלוקות למשל מידת הקנאה איז א מידה מגונה, קנאה איז א מבלבל פאר א מענטש צו מצליח זיין, קנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, נישט קיין גוטע זאך קנאה על פי תורה, איז אייב לעתיד לבוא אייב ס'דא א נתינת מקום אויף קנאה, יעמאלט איז עס אוודאי א ניגוד צו תורה ומצוות, ס'נישט גענוג אז מ'איז זיך עוסק אין לדעת השם, ס'דארף זיין אז קנאה איז אפגעפרעגט, אייב דער אייבערשטער וועט פשוט יסיר ממנו קנאה, דער אייבערשטער וועט מבטל זיין די טבע הקנאה, ס'וועט נישט זיין, וועט מאכן אויס מציאות, ס'וועט זיין אויס קנאה, יעמאלט איז טאקע נישטא קיין קנאה, קיין ניגוד צו אלוקות איז נישטא, אבער דער מציאות פון וועלט איז נישט מתאים מיט רצון העליון, דער מציאות פון וועלט איז נאר עסק לדעת השם, דער נקודה אין רצון העליון איז אז אנדערש איז אפגעפרעגט, דער ענין שפיגלט זיך נישט אפ אין דער מציאות אז מצד דער מציאות איז עפעס אנדערש אפגעפרעגט, ס'איז נישטא דער צווייטער זאך. וואס ווען למשל א מצוה פון הנחת תפילין. וואס איז דער מצוה אז מען דארף אז ס'איז דא א רצון להניח תפילין און נישט לייגן תפילין קען נישט זיין איצטער בכדי אז דער וועלט זאל זיין מתאים מיט דעם איז אויב מען זוכט נאר דער וועלט זאל נישט זיין א ניגוד צו דעם דארף זיין אז די איינציגע זאך וואס איז געבליבן איז נאר לייגן תפילין און אנדערש איז נישטא אבער אויב מען זאגט אז מען איז מבטל מען איז מבטל דעם ענין אין יד פון נישט לייגן תפילין מען וועט קענסלען דעם אפשען

אז ער האט דאן נאר איין אפשען, מ'וועט נעמען א זאך אז ער האט נאר איין אפשען צו טון, ער קען נאר לייגן תפילין. דער נקודה אז נישט לייגן תפילין איז אפגעפרעגט. דער מציאות, דער מציאות, דאס, דאס ליגט נישט, דער מציאות זאגט נישט אזוי. ס'איז נישט אז דער מציאות שטייט אין א צושטאנד וואס מצד דעם איז אפגעפרעגט נישט לייגן תפילין. ס'איז גלאט נישטא קיין אנדערע אפשען. ער האט עס נישט. אבער נישט אז ער איז אזוי שטארק חיובי לייגן תפילין אז ס'איז נישטא קיין ארט אויף עפעס אנדערש.

דאס איז תורה ומצוות איז פועל אויף וועלט בכללות העולם אף שהיא בשלילה בכדי אז זאגט ער פריער בכדי אז דער וועלט זאל זיין מתאים מיט רצון העליון דארף מען עפעס מבטל זיין דארף מען שולל זיין דארף מען לבטל צורת מציאותו המנגדת כמו שהיא מצד עצמה ווייל די מציאות פון א יד למשל מצד עצמה איז שייך אויכעט עפעס אנדערש איז דעם נקודה דארף מען שולל זיין

די איינציגער זאך וואס איז פאראן איז לייגן תפילין און אנדערש סאיז נישט שייך סאיז מופרך נישט לייגן תפילין די איינציגער זאך וואס איז דא איז לדעת השם בלבד און אויסער לדעת השם איז נישטא אזא מין סארט זאך סאיז אפגעפרעגט אזא מין סארט זאך ווייל דער ענין איז אזוי אמת און אזוי און אזוי און אזוי שטארק אנכי השם אלקיך איז אזוי שטארק איז ממילא נישטא קיין שום נתינת מקום פאר לא יהיה לך אלקים אחרים נישט אז סאיז גלאט נישטא אזא מציאות דער אמת איז שולל דער פארקערטע זאך איצטער דער יד וואס איז געבליבן. דער מציאות פון די יד איצטער נישטא קיין אנדערע אפשען נאר לייגען תפילין יעמאלט איז דער מציאות נישט שולל דער ניגוד ס'איז נישטא דער אנדערע אפשען אבער דער מציאות איז נישט דער וואס זאגט אז ס'קען נישט זיין פארקערט אז ס'קען נישט זיין אנדערש פון תורה ומצוות מ'האט נאר מבטל געווען און דער מציאות איז נישט וואס מ'האט פועל געווען אז דער מציאות איז איצטער מתאים מיט רצון עליון ס'איז בכל זה אז מען זאגט א הגם מען זאגט א ווארט אז מען איז שולל און מען איז מבטל, דאס זאגט ער פריער א גאנצע צייט, מען איז שולל דעם נקודה אין וועלט וואס איז מנגד, זאגט ער ס'איז נישט קיין ענין פון שלילה, בכל זה היא לא פעולת ההעדר. ס'איז נישט אז מען איז מבטל דעם ענין אין וועלט וואס איז מנגד צו תורה ומצוות, נישט אזוי, ס'נישטא אזא מין סארט פעולה פון שולל זיין. ס'איז נישט אז מען גייט מבטל זיין מציאות. איצטער האט דער האנט האט צוואַנציק אפשענס צו טון, ער קען לייגן תפלין, ער קען טון אנדערע זאכן, וועט מבטל זיין אלע אנדערע זאכן אויסער עסק, אדער די וועלט, מען קען עוסק זיין אין דברים בטלים, מען קען עוסק זיין אין הבלי עולם הזה, און מען קען עוסק זיין לדעת השם. לעתיד וועט מבטל זיין אלע אנדערע עסקים, וועט קענסלען אלע אנדערע עסקים, איז דער איינציגער עסק וועט בלייבן איז על דעת השם בלבד. יעמאלט איז מען שולל, מען איז מבטל. ביטול, יעמאלט בייט מען נישט איבער די מציאות.

נישט מען וועט מבטל זיין אנדערע סברות, סא א מענטש פארשטייט אנכי השם אלוקיך און ער קען נישט טראכטן אנדערש, מען האט מבטל געווען דעם נקודה אין מח אז ער קען טראכטן, ער קען נישט טראכטן אז ער קען נישט זיין יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, ס'דא אזא סארט זאך אויכעט, מען לאזט אים נישט טראכטן פשוט, יענעם האט מען איז מבטל, מען איז שולל, מען צוברעכט זאכן, יענעם האט מען האט נישט מען האט נישט איבערגעמאכט די מציאות אז די מציאות זאל זיין מתאים מיט רצון אלוקים, אנכי השם אלוקיך איז שולל לא יהיה לך אלוקים אחרים, נישט ווייל ער האט א אקס און לאזט נישט די סברות לא יהיה לך אלוקים אחרים, דער אמת ווייל ס'טאקע מופרך, דער אמת איז אזוי שטארק אז טאקע ס'נישט ריכטיג לא יהיה לך אלוקים אחרים, ס'איז אגב צו א מאדנע סברא זאגן אזוי, דארף די מציאות זיין אזוי שטארק איבערצייגט און אזוי שטארק זיכער אזוי שטארק בתוקף אין דער אמת פון אלוקות אז אלץ אנדערש האט נישט קיין ארט, מושלל עפעס אנדערש. דאס זאגט ער דאך אויך, ס'איז קיינמאל נישט קיין ענין פון שלילה.

קען מען פשוט זען אין ווארט צום בויך פארשטיין בעסער וואס ער זאגט, ער ברענגט א דוגמא צום סוף ויש לומר דוגמא לזה ביום השביעי תשבות אין מצוות עשה, ער וויל ארויסברענגען ווי א פעולה חיובית ברענגט מיט זיך בדרך ממילא א פעולה שלילית, ער זאגט למשל אין ווארט איסור מלאכה אויף שבת, איז איין זאך איין זאך קען מען טייטשן פשוט אז מען טאר נישט טון מלאכה, מען טוט נישט קיין מלאכה, ס'איז א שלילה, טארסט נישט טון מלאכה אויף שבת, דאס איז א העדר, ער טוט עס נישט.

נאר ער דארף שטיין אין אזא מין סארט מצב פון שביתה, אזא מין סארט מצב פון מנוחה, אז ער איז נישט אין דער mode פון טון מלאכה. דער שלילה שטאמט פון דעם ווייל ער געפינט זיך אין אזא מין סארט מציאות וואס דערלאזט נישט יענע זאך. יעמאלט איז דער שלילה שטאמט נישט פון א שלילה. ס'איז נישט וואס א מענטש מצד עצמו קען ער טון מלאכה, ער געפינט זיך אין דער וועלט פון מלאכה, נאר טו עס נישט. זיי מסיח דעת פון דעם. ער שטייט אין אזא מין סארט צורה, אזא שטארקע חיוב אין שביתה, ער שטייט אין אזא מין סארט מצב פון מנוחה, פון שביתה, אז אז ער קען יעמאלט נישט ארבעטן. ער איז מושלל פון ארבעט. איז אזא מין סארט שלילה שטאמט פון א מציאות, דאס שטאמט נישט פון א שלילה. איז דאס זאגט רבי דער עיקר דעם זאגט ער אזוי. הגם איז טאקע שולל, מען נעמט אז דער מענטש זאל נישט קענען טון מלאכה. ווי וועט, לכאו' א מענטש קען דאך יעדע טאג מלאכה, ווי ווי וועט מען עס טון? אדער מען מען צובינדט די הענט. טו נישט, ארבעט נישט, ס'איז אן איסור, ס'איז א שלילה, לא תעשה, מען בינדט דיינע הענט, טארסט נישט ארבעטן, דאס איז א שלילה, אדער ניין, שביתה בשבת, שביתה בשביעי, מצוות עשה, נישט מען בינדט דיר איין, זאלסט זיך אויפהייבן צו אזא מין סארט מצב אז דו רוסט, ביסט אין א מצב פון שביתה, אז דו רוסט, קענסטו יעמאלט נישט ארבעטן, זאגט ער אזוי, זאג, היינו, וואס הייסט דער שלילה איז א חיוב ומציאות, היינו שהדברים שבעולם משתנים, די מציאות פון וועלט וועלן זיך בייטן דורך מצוות, וואס איז דען דער שינוי זייער, להיות באופן ומציאות, זיי וועלן זיין אזא מין סארט אופן, אזא מין סארט המתאימה בתכלית להוראת התורה. די מציאות וועט זיין בתכלית ווי תורה וויל, ובמילא מתבטלת צורתה הקודמת. אויב דער, מען נעמט דער משל פון פון ידיעת השם, אויב דער מח האדם ווערט נתאחד און ער ווערט, ער ווערט נתאחד מיט דעם ידיעה פון אנכי השם אלקיך,

הערט נישט טענות אז איר וואלט מיר לכאורה געדארפט אנהייבן אז אז המלאכה בשבת אסורה ווייל לאו פון טאן מלאכה. ס'איז אויכעט א קיום, ס'איז נאכנישט קיין קום ועשה'דיגע מצוה. וואס הייבט ער דען אן אז דער פתח פון הלכות שבת איז אז שביתה בשבת מצוות עשה? ווייל דער ווייל דער דער נישט וואס מ'גייט טון נישט מלאכה. תורה זאגט קיינמאל נישט טו נישט די זאך. זאלסט זאלסט מ'בינדט איין דיינע הענט. דיין מצ דו דארפסט שטיין אין אזא מין סארט מצב פון שביתה. און מצד דעם זאלסט נישט טון מלאכה.

מזה גם הכרח, ומזה גם הכרח ומכל שכן, דאס איז זאגט ער בנוגע צו זמן הזה אויכעט, בנוגע זמן הזה אויכעט, נישטא קיין ענין פון שולל זיין און מבטל זיין, דער ענין איז אויף צו אויפהעבן, חיוב, נישטא קיין ענין פון צוברעכן, פון נישט לאזן א זאך, זאגט נישט, זאגט. האט א כלל, שולל זיין איז נישטא קיין שום מטרה אין צוברעכן און מבטל זיין א ענין, ווייל יא האסט גארנישט נישט אויפגעטון מיט דעם וואס דו האסט, אויב דו האסט נישט מחנך געווען דער זאך, האסט סך הכל מונע געווען פון זאכן, האסט גארנישט נישט געגיינט, ס'איז געווען פריער א עולם האצילות אויכעט אן פראבלעמען. נו וואס דארף מען גלאט קען מען נעמען די למדן צובראכן זאכן האסט מבטל געווען זאכן נישט דאס איז נישטא קיין מטרה נישט אין דעם איז דער אפילו מטרה היינט נישט שולל זיין שטימט נישט א ארבעט שולל זיין אפילו אז מען רעדט וועגן א לאו און פריער זאגט ער אז א לאו איז לא יהיה לך שולל זיין זאגט ער אויך דאס איז נישט א לאו טו נישט בינד זיך איין עס זאל שטיין אזא מין סארט חיוב אז דער לאו איז אפגעפרעגט ס'איז אלץ א תנועה פון חיוב זיך מחנך זיין אזא מין סארט צורה אז נישט טון ווי דער אייבערשטער וויל קען נישט זיין נישט סתם עס צוצוברעכן. אלס א ענין פון חינוך און חיוב מחנך זיין די מציאות אז עס זאל זיין בתכלית ווי דער אייבערשטער וויל, איז שוין ממילא קיין אנדערע אפשען נישטא. נישט ברעכן איז מזה גם הכרח מכל שכן שגם פעולה שלילית של ימות המשיח אין מציאות. על דרך זה זאגט ער בנוגע צו צו ימות המשיח אויכעט אז נישט אז מען גייט מבטל זיין זאכן אין וועלט, מען גייט גארנישט נישט צוברעכן אין וועלט, נאר דער מציאות העולם וועט זיין אזא אז ס'וועט זיין אלס נאר, ס'וועט נישט זיין קיין שום דברים חסרונות נישט.

דאס אז א זאך איז נישט דא, זאגט און על פי תורה זאגט לא יהיה לך אלקים אחרים, אנכי השם אלקיך, לא יהיה לך אלקים אחרים נישט סתם, ס'אפגעפרעגט, ס'מושלל, ס'קען נישט זיין אזא זאך, אבער אויב אין וועלט, אויב איז נאר מבטל א ענין אין וועלט, ס'נישטא, ס'נישטא די זאך, ס'נישטא יענע זאך, איז דאס נישט אז די זאך איז מושלל, די זאך איז אפגעפרעגט, דער רבי וויל ארויסברענגען דא אז ס'איז נישט מתאים מיט רצון העליון, אויסער דעם וואס דו ביסט מבטל א זאך,

א כח, דא א מציאות דארטן, ער איז מנגד צו דעם. סתם אזוי נישטא, איז נישטא, איז נישט קיין מציאות. איז דאס נישט קיין ענין אז ס'איז נישטא. העדר אז די זאך איז נישטא איז נישט קיין חיובות'דיגע ענין. איז דער עצם זאך דו ביסט מבטל רע, איז נישט נאר ווייל דו האסט נישט מחנך געווען די מציאות זיין מתאים מיט רצון העליון, ווייל דו האסט אוועקגענומען א זאך פון אים, נאר דער אוועקנעמען גופא, נישט דאס איז דער ענין. מצד תורה און מצוות איז דאך מופרך לרוב, ס'איז א בדרך שלילה, ס'איז בדרך חיוב אז ס'איז נישטא די זאכן. דא איז דאס גלאט נישטא. דאס הייסט נישט אז דער זאך איז אז דער זאך איז מופרך, אקעי. דאס איז די קשיא, איז העלפט ווי דערפאר זאגט ער אזוי. וכן מבאר הרמב ם. משא כ לא רעב ולא מלחמה איז משיח, איז עס טאקע נישט נישט לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה. דער וועלט וועט זיין אזא מין סארט צושטאנד אז ס'וועט נישט אז ס'וועט זיין אפגעפרעגט רעב ומלחמה. דער מציאות העולם וועט שטיין אין אזא מין סארט צורה אז ס'וועט נישט קענען זיין רעב ומלחמה.

און רעב איז נישט ס'נישטא, ס'קען נישט זיין. דאס מיינט דער רבי אז ס'א חיוב און מציאות. ס'קען נישט, פארוואס קען נישט זיין? ס'נישט סתם אז ס'נישטא. דער מציאות דערלאזט נישט אזא זאך. דער מציאות איז אז אז וויבאלד דער מציאות שטייט אין א צושטאנד פון ס'דא א ריבוי טוב, איז דער איז דאס שולל אז ס'קען נישט זיין רעב ומלחמה. איז דאס וואס ס'נישטא איז א חיוב. סא דאס וועט זיין א תכונה אין דער מציאות, דאס וויל דער רבי זאגן דא. דער נישט וועט זיין א תכונה חיובית אין דער מציאות העולם. נישט אז גלאט אז ס'וועט נישט זיין, בדרך שלילה, ס'איז נישטא, אזוי ווי עס איז נישטא קיין קצה החמישי, ס'איז נישטא. נאר ס'איז דער מציאות, ס'וועט זיין א תכונה חיובית. איינע פון די תכונות פון דער וועלט זאל זיין אז ער פארטראגט נישט רעב ומלחמה. פארוואס? ווייל הטובה תהיה משפעת הרבה. מצד דעם אז טובה תהיה משפעת הרבה איז איינע פון די תכונות פון וועלט וועט זיין אז ס'קען נישט זיין רעב ומלחמה, פונקט ווי דער תכונה פון אנכי ה' אלקיך איז, אויסער דעם ווייל איינע פון די תכונות פון אמת איז אז ס'איז נישט סובל פארקערט, ס'איז נישט סובל דער שקר, איז די מציאות וועט זיין באופן כזה אז דער תכונה וועט זיין אזא שטארקע חיוב אז. אז אז ער איז שולל רעב ומלחמה, זיין א תכונה חיובית. ס'האט געשטעמט דוגמא אזוי ווי ביום השביעי תשבות מצוות עשה. אז עס איז אז דער לאו פון לא תעשה מלאכה איז אויכעט נובע פון א פון א ענין חיובי, פון א שביתה. א מענטש שטייט אין אזא מין סארט מצב הנפש, אין אזא מין סארט תנועה, תכונה, אין אזא מין סארט מצב אז ער קען נישט טון מלאכה. ער שטייט אין דער ער שטייט אין דער איצטער אין דער וועלט פון שביתה.

אז זיי וועלן נישט זיין אין א מצב פון מזיק זיין. די שאלה איז ווי מען וועט דאס מסביר לויט לויט רבי יהודה, ער האלט משביתן משביתן מן העולם, ווי וועט זיין דאס לכאורה ענין פון שלילה. אקעי, זאל זיין אלץ אלץ א תוצאה פון חיוב אבער נישט קיין אקעי. איצטער זאגט ער אזוי, איצטער גייט אריין איצט לפי דעם וועט ער מסביר זיין דעם המשך ה דעם המשך ה דעם המשך ההלכה. פונקט אזוי די רמב ם זאגט דארטן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה לא קנאה ולא תחרות שהטובה תהיה משפעת הרבה, עס וועט זיין אסאך טובה וכל המעדנים מצויים כעפר, אלע געשמאקע זאכן וועלן זיין אזוי מצוי אזוי ווי אזוי ווי עפר איז, די שאלה איז לכאורה מע ס'איז א כפל לשון, אז מע זאגט שהטובה תהיה משפעת הרבה, ס'וועט זיין א ריבוי טוב, ריבוי טוב מיינט אז ס'וועט זיין אלץ, ס'וועט זיין כל טוב, אלעס גוטס, וואס דארף מען צולייגן וכל המעדנים מצויים כעפר, אויב די מעדנים זענען גוטע זאכן איז דאס שוין נכלל אין הטובה תהיה משפעת הרבה, איז דאס אויך טוב. וואס וואס פארוואס די מעדנים ליגט נישט אין די ווארט טוב? לכאורה מעדנים זענען אלע, אויב מעדנים זענען גוטע זאכן ליגט שוין אין די ווארט פון הטובה תהיה משפעת הרבה, וואס לייגט די רמב ם צו עפעס א כפל לשון וכל המעדנים מצויים כעפר? וויאזוי זאגט ער אזוי? זאגט מובן שבכדי שהשפעת הטובה תפעול שלא יהיה לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה וכו'. דארט טייטש און רעד מער פרטים אויף בכדי אז טאקע דער חיוב וועט זיין אזא מצב דער וועלט זאל זיין אזא גוטער וועלט אזא ריבוי טוב וואס במילא וועט נישט זיין קיין וועט נישט קענען זיין רעב מלחמה און קנאה און תחרות איז דארף זיין צריך להיות שהאדם המקבל השפעה זו יכיר וירגיש שיש לו רב טוב איז דער עצם ענין רעב אז אז מען זאגט דער מושג פון רעב אפי' פשטות מושג פון רעב אפי' פשטות דאס דארף נישט אנקומען צו הסברים אויב ס'דא ריבוי טוב בעולם ס'דא אסאך גוטס ממילא איז נישטא קיין רעב. הטובה תהיה מושפעת הרבה, איז קיין הונגער נישטא. אבער אויף די אנדערע פרטים אפילו דער רבי גייט טייטשן באלד רעב אויכעט אין אנדערע אופן אבער פאר אבער מלחמה וקנאה איז דאס בכדי צו שולל זיין מלחמה און קנאה איז נישט גענוג אז ס'איז דא רוב טוב בעולם. א מענטש קען האבן ריבוי טוב און אף על פי כן האט ער קנאה. דאס זאגט ער דא. צריך בכדי ס'זאל זיין קיין מלחמה און קנאה צריך להיות שהאדם המקבל השפעה זו יכיר וירגיש שיש לו רוב טוב. איז א דבר הניכר וכו', א מענטש קען האבן א ריבוי טוב, אלע גוטע זאכן, און אף על פי כן פילט ער אז אים פעלט, ער פילט אז אים איז נישט גוט, יעמאלט האט ער קנאה ותחרות. די איינציגע וועג ווי אוועקנעמען קנאה ותחרות איז אז א מענטש זאל וויסן אז ער האט גוט, ער זאל מרגיש זיין, ער זאל וויסן על כל פנים, וויסן אז ער האט א גוטן, אז ער האט א גוטן לעבן, אפילו אויב ס'וועט זיין ריבוי טוב, א מענטש קען היינט האבן ריבוי טוב, און אף על פי כן, פילט ער כסדר אז אים פעלט, פילט כסדר אז עפעס, ער וואלט, וויל האבן מער, אפשר איז דא גרעסערע זאכן, אפשר אהין, אפשר אהער, ער זעט נישט דער טוב וואס ער האט. ער זאגט, דער רבי וויל טייטשן דא, דאס וואס דער רמב"ם זאגט כל המעדנים מצויים כעפר, מעדנים איז נישט נאך א, ער זאגט אז דער טוב וואס וועט זיין, דער טוב וואס וועט זיין מושפעת הרבה וועט זיין אין א וועג אז דער מענטש וועט פילען אז ס'איז געשמאק. ער וועט זען די געשמאק פון די ענינים מעדנים נישט אנדערע זאכן. ס'קען זיין אז צריך להיות שהאדם המקבל השפעה זו יכיר וירגיש שיש לו רב טוב. דהיינו אם האדם אינו מכיר בזה, הרי גם כשנשפע לו רב טוב, איז הגם ער האט טאקע אלע גוטע זאכן אבער אף על פי כן עלול הוא לבוא לקנאה ותחרות, ווייל ער ווייסט נישט אז ער האט אלע גוטע זאכן, זעט ער אז ביי יענעם איז פאראן. עס קען זיין אמאל א מענטש האט די זעלבע זאך וואס יענער האט, אבער לפועל אויף זיך פילט ער נישט אז ער האט עס, ער ווייסט נישט אז ער האט עס, ביי יענער קוקט עס אויס עפעס בעסער, יעמאלטס זעט ער אז ער גייט ארום במנוחה און דאס, ביי אים זעט ער אז ס'איז גוט, און ממילא גייט ער אריין אין קנאה ותחרות. זאגט ער, זאגט ער, בכדי אז דער מענטש זאל נישט צוקומען צו קנאה ותחרות דארף ער פילן אז ער האט ריבוי טוב, ער דארף מרגיש זיין אז ער האט אלץ וואס ער דארף האט ער, אלע גוטע זאכן וואס א שייך איז האב איך, מיר פעלט גארנישט, איז גם כשנשפע לו רב איז ער נישט מרגיש, גם כשנשפע לו רב טוב, עלול הוא לבוא לקנאה ותחרות. ומזה גם לרעב ומלחמה, דאס טייטש דער רבי רעב, נישט די פשוטע רעב, פשט מיינט דער אמתע רעב, טייטש אויב א מענטש האט קנאה ותחרות, איז ווערט ער הונגעריג, ס'איז פאר, זאגט היינו שמצד הקנאה יש לו רצון ורעבון להשיג עוד, שטייט אז א מענטש קען קען האבן מצד עצמו, אויב יענער וואלט נישט געהאט די זאך וואלט א מענטש געווען צופרידן מיט וואס ער האט, ער האט די זאך, ער זעט אז יענער האט עס, איז דאס שאפט דעם חשק אז ער וויל דאס אויכעט. קנאה מאכט מאכט רעב מאכט מאכט מאכט מאכט חיסרון. ס'דא צוויי זאכן, קנאה שטאמט פון דעם אויב א מענטש פילט אז ער האט אלץ קען ער אויך נישט האבן קנאה. אויב א מענטש פילט אז ער זיין מציאות איז אלץ גוט, ער ער איז ער איז ער פילט אז ער איז בשלימות, יעמאלט איז אים אים נישט נוגע אז א צווייטער האט עפעס. עס איז אויב א מענטש פילט בעצם אז אים פעלט, יעמאלט ער איז נישט אזוי צופרידן מיט זיין מעמד ומצב, יעמאלט ווערט נולד דער מצב א קנאה אז ער קען נישט ליידן אז יענער האט עס. דאס איז איין זאך איז בשעת ער האט רב טוב ווי יעמאלט פילט ער נישט עה ער האט ריבוי טוב וואס אים נוגע אז יענער האט אויך ריבוי טוב דאס שאפט זיך נישט קיין קנאה עה אז דו ביסט צופרידן מיט וואס דו האסט דו ביסט שבע אויב דו ביסט זאט און יעמאלט קיין קנאה איז נישט שייכות אבער ער זאגט אז אז אויב עימיצער פילט נישט אז ער האט רב טוב און במילא און יענער האט און יענער האט האט יא גוט איז בשעת א מענטש פילט זיך נישט בשלימות ער פילט אז ער איז א חסר ווערט נולד מידת הקנאה אז ס'איז דא מידת הקנאה ווערט רעב. אז ער איז מקנא אין יענעם, אין יענעם אפילו זאכן וואס ער האט נישט געטראכט אז ער וויל, די עצם זאך א מענטש האט א הרגש אז אים פעלט, סתם נישט דער זאך וואס יענער האט, ער איז נישט ער איז נישט שלם עם עצמו, דאס איז דער מהר"ל, אז אז קנאה שטאמט פון דעם וואס ער איז נישט ער איז נישט צופרידן אינגאנצן מיט זיין מעמד ומצב, און מצד דעם בשעת ער זעט אז יענער האט א זאך, אפילו א זאך וואס ער האט נישט געטראכט פריער, אז ער זעט אז יענער האט א זאך איז ער מקנא, און ווערט ער במילא רעב אין קריגן יענעם זאך. ס'איז פאראן אמאל קנאה וואס דער זאך וואס יענער האט האט ער אלעמאל געוואלט, ער זאגט קנאה דאס איז א צווייטע זאך, קנאה שאפט רעב, ער האט נישט ער האט נישט געוואלט האבן יענעם זאך, ובכלל ער איז בכלל נישט צופרידן מיט זיך, במילא אז ער זעט א זאך ביי יענעם פאלט ער אריין אין א קנאה, און במילא ווערט ער א רעב, ווערט ער הונגעריג אז ער האט נישט יענע זאך, קען ער זיך נישט איינשטילן אז ער האט נישט יענעם זאך. איז דארף ער בכדי האבן זאל שאלה איז מזה גם לרעב מלחמה היינו שעל ידי קנאתו יולד רצון ורעבון להשיג עוד וגם את הדברים אשר לרעך ער וויל האבן אויכעט די זאכן וואס יענער האט ס'נישט גענוג אז ער האט די זעלבע זאך ער וויל האבן דער זאך וואס געפינט זיך ביי יענעם וויל ער האבן ביי זיך וכתוצאה מזה יבא למלחמה זענען זיי מלחמה קנאה איז קנאה בשעת ס'איז דא קנאה ותחרות בשעת ס'איז דא קנאה יעמאלט ווערט ער וויל ער האבן יענעמ'ס זאכן ער וויל האבן יענעמ'ס זאכן יעמאלט גייט ער אין א מלחמה.

אשר טוב שייך לומר, דער ווארט טוב איז שייך צו זאגן גם על דבר שהאדם אינו רואה את הטוב שבו. פריער זאגט ער די מציאות העולם וועט זיין אזא, ס'וועט זיין א ריבוי טוב, דאס איז די ערשטע שלב, ס'וועט זיין א ריבוי טוב בעולם, וואס דערפאר וויבאלד ס'איז דא א ריבוי טוב, און יעדער איינער וועט האבן כל טוב, אלץ וואס ער וויל וועט ער האבן, וועט זיין א ריבוי טוב, אן א שיעור גוט וועט זיין אין וועלט. אבער טוב מיינט דאך נישט אז דער וועלט, אז דער מענטש וועט וויסן אז ער האט טוב, טוב איז שייך צו זאגן אפילו אז יענער ווייסט נישט דערפון. עס איז ער מוסיף וכל המעדנים מצויים וכו'. עס הייסט מעדנים, וואס איז מעדנים איז נישט גוטע זאכן, מעדנים איז דברים המעדנים. דער תואר מעדנים איז אז די זאכן וואס מאכן א מענטשן פילן גוט, דאס איז די הגדרה פון מעדנים. טוב, טוב איז אז דער זאך אליין איז גוט, נישט אז ס'מאכט דער מקבל פילן געשמאק. מעדנים איז אז ס'איז א זאך וואס איז מעדן, ס'גיט א מענטשן א געשמאק, שהאדם מרגיש בהם הנאה ותענוג. כמו שמצינו בתענוג, ווי מ'זאגט דער ווארט מעדן הייסט אז ס'איז א געשמאקע זאך. דער עצם זאך פון געשמאק איז דאך אלץ תלוי אז דער מענטש פילט אינעם געשמאק. דער ווארט גוט קען זיין א אבדזשעקטיוו ווארט אז דער זאך אליין איז גוט. אבער דער ווארט געשמאק איז נישטא א זאך וואס איז דער זאך אליין איז געשמאק. געשמאק איז לכתחילה תלוי בדעת בני אדם. איז אויב מ'נוצט דער ווארט מעדנים, מעדנים הייסט געשמאקייט, מוז עס שוין זיין תלוי אז דער מענטש פילט א געשמאק אין דעם. כמו שמצינו בתענוג שאין שייך לקבוע שדבר זה יש בו עונג להכל.

אז דער טוב וועט זיין געשמאק אין אלע סארטן געשמאקן וואס א מענטש קען זיך קען זיין וועט דארטן זיין כל המעדנים מצויים כעפר ס'נישט נאר דער ס'וועט זיין א ריבוי טוב בעולם און דער ריבוי טוב וועט האבן אין זיך אויכעט די מעלה פון אלע סארטן געשמאקן געשמאקייטן במילא וועט שוין נישט זיין קיין קיין קיין רעב ומלחמה יעדער איינער האט אלץ וואס ער דארף און ער פילט זיך אזוי גוט ער איז זאט מיט אלע זיינע צרכים, וועט אים נישט פעלן אז יענער, יענער, יענער האט אויכעט, אז א מענטש האט געגעסן א גוטן סעודה, איז אים נישט נוגע אז יענער, יענער עסט אויכעט, ער איז שבע. פי זה מובן מה שאינו מזכיר לשון השפעה גם אגב דאס איז שוין דיוק. יא, ער זאגט כי הטעם לזה שמוסיף וכל המעדנים הוא להדגיש שהטובה המושפעת מהקדוש ברוך הוא תהיה באופן של מעדנים אצל האדם שהאדם יכיר וירגיש את זה. אקעי, דא לייגט ער צו. דארט לייגט ער צו נאך ער זאגט אמנם התואר מעדנים שייך לתענוגים גשמיים. דער אמת איז דער חלק נישט אזוי נוגע צו דעם נקודה וואס ער האט גערעדט פריער אפשר איז דעם דעם סעיף כ"ז דערנאך ער האט דא צייט געלערנט סעיף כ"ו נאכאמאל אבער סעיף כ"ז דאס גייט ער צו צו הלכות תשובה זאגט אזוי, זאג אמער, און במה דברים אמורים, דער גאנצער ענין אז ס'וועט זיין אז דער מצב העולם וועט זיין אין א וועג אז ס'וועט זיין מתאים בתכלית צו רצ תורה ומצוות, וואס דערפאר וועט דער וועלט נישט האבען און וועט דער וועלט שטיין אין אזא מין סארט צורה, צורה חיובית, וועט נישט דערלאזען, וועט שולל זיין, אלע אנדערע זאכען. און ס'וועט זיין ריבוי טוב, וואס מצד דער ריבוי טוב איז שוין נישטא קיין נתינת מקום פאר קנאה ותחרות, און דאס וועט אלץ זיין בימות המשיח, יעמאלט וועט דער וועלט צוקומען בזמן שפעולתן של המצוות. במציאות העולם, דאס אז מצוות בייטען איבער די מציאות, דער עצם דער וועזן פון וועלט, מגיע לתכלית שלמותה. בזה כמו שנתבאר כנל באריכות. זאגט מען לכאו' טוט זיך אויף א אינטערעסאנטער אויפטו. ימות המשיח וועט דער אייבערשטער נישט מבטל זיין גארנישט. דער וועלט וועט צוקומען צו א שלב, נישט זיין קיין שום התערבות מלמעלה איז דאס, דער וועלט וועט צוקומען צו א מעמד ומצב, אז זיין מציאות שפיגלט אפ און איז אזוי ווי דער אייבערשטער וויל, וועט אים אזוי גוט מחנך זיין ער וועט זיין פונקט ווי דער אייבערשטער וויל די מציאות זאל זיין, וועט שוין ממילא נישט זיין אלע זאכן וואס זענען מונע צו רצון העליון. הלכות תשובה רעדט מען אז דער אייבערשטער וועט מסיר זיין זאכן, בדרך זמנית, און דער אייבערשטער וועט אוועקנעמען זאכן. עס איז דא אמאל וואס מ'טוט שלילה, דאס איז נישט די שלימות אבער, דאס איז נישט די שלימות, און דער אייבערשטער טוט עס אמאל, זאגט אזוי, אבל בהלכות תשובה, שהמדובר שם הוא, אז ענין השפעת הטובה והסרת הדברים המונעים הוא רק למען ישבו פנויים ללמוד בחכמה, מ'רעדט פון זמן הגלות נאך, דער וועלט איז נאכנישט נתתקן געווארן, און פארוואס גיט דער אייבערשטער טוב און ער נעמט אוועק דברים המונעים, ווייל בכדי אז א איד זאל קענען זיצן און לערנען, נשב פנויים ללמוד בחכמה. און זיי קענען לערנען תורה בשלימות. ולא מפני שמצב העולם הוא שלא בשלימות. איז דער טעם פארוואס ס'איז דא ריבוי טוב נישט ווייל דער וועלט איז געווארן אזוי, נאר ווייל דער אייבערשטער וויל אז א איד זאל זיצן און לערנען, אפילו בזמן הגלות, בחוקותי תלכו, בשעת א איד איז, ווי דער רמב ם זאגט דארטן, א איד איז שמח בלימודו און ער איז נהנה און ער איז קאכט זיך אין חכמת התורה, איז דער אייבערשטער נעמט אוועק פון אים אלע טרדות גשמיות, זאל קענען זיצן און לערנען ווי כרצון נפשו. סא יעמאלט איז ער זאגט ער אינטערעסאנטע זאכן, איז יעמאלט זאגט דער רמב ם יסיר ממנו כל הדברים המונעים, און ער זאגט וישפיע לנו כל הטובות. אדרבה פארוואס זאגט נישט דער רמב ם גייט אונז געבן מעדנים הלכות תשובה? סא דער רבי זאגט אז יעמאלט אויב די גאנצע מטרה פארוואס מען נעמט אוועק גיט גוטס און מען נעמט אוועק שלעכטס איז נישט ווייל מצד דער מצב העולם איז נאר למען לישב פנויים ללמוד בחכמה הרי אין הכרח אין הכרח במעדנים שאינם דברים שהגוף צריך להם אלא מעדני תענוגי הגוף ס'איז דאס וואס דער רמב ם רעדט אין הלכות מלכים אז ס'וועט זיין מעדנים, איז נישט ווייל מ'דארף האבן מעדנים, נאר דער רמב ם וויל ארויסברענגען ווי דער וועלט וועט נשתנה ווערן, ווי ווי דער וועלט וועט נישט דערלאזן היפך רצון העליון, אז דערפאר דארף ער זאגן אז ס'וועט זיין מעדנים, אבער נישט אז א מענטש דארף האבן מעדנים כדי צו זיין לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין, נאר צו ארויסברענגען ווי דער וועלט וועט נשתנה ווערן, משא כ אין הלכות תשובה אז ער רעדט. נישט וואס אז דער איינציגער טעם פארוואס ער נעמט אוועק און גיט צו די גוטע זאכן איז נאר בכדי מען זאל קענען זיצן און לערנען ווי עס דארף צו זיין, איז אויף צו לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין דארף נישט האבן קיין קיין לאקזשעריס, דארף נישט האבן מעדנים, מען דארף האבן זאכן וואס א מענטש דארף, אין הכרח במעדנים שאינם דברים שהגוף צריך להם, אלא מעדני תענוגי הגוף, דערנאך זאגט ער אזוי, ואדרבה, כל זמן שמצב העולם אינו בשלימותו, ואינו ניכר ונראה שחשיבות המעדנים הוא כעפר כנל. הרי תענוגי הגוף הם דבר המבלבל לתורה ומצוות, וכך היא דרכה של תורה פת במלח. סא לעתיד לבוא אז דער גוף וועט זיין מתאים מיט רצון העליון, איז אז דער גוף איז אז ס'איז ביי אים מער געשמאק, אז דער גוף איז געפינט זיך אין א תנועה פון געשמאקייט, ער האט תענוגים, איז אויב דער גאנצער מציאות הגוף איז מכוון צו רצון העליון, איז דער תענוג הגוף העט נישט זיין קיין סתירה צו רצון העליון, לעתיד לבוא. מה שאין כן היינט אז דער גוף איז נאך נישט מתאים מיט רצון העליון, איז אויב דער גוף שטייט מיט'ן גאנצן געשמאק זיינעם איז דאס א סתירה צו רצון, א סתירה צו תורה ומצוות, אויב דער גוף ליגט אין געשמאק. דארף מען טאר מען אים נישט געבן מעדנים. די דרכה של תורה איז דארף האבן נאר דבר הנצרך. פת במלח תאכל הייסט נישט אז דו זאלסט פשוט זיך פייניגן, נאר כפי הנצרך. לאקדזשערי איז מיט תענוג, געשמאק דארף מען נישט, פארוואס דארף מען דאס האבן? די הגדרה פון געשמאק איז אז מען דארף עס נישט, ס'איז נאר ס'איז א געשמאקע זאך. איז בזמן הגלות אז דער גוף איז נאכנישט נתתקן געווארן, איז אויב דער גוף איז מער וויפיל עס פאדערט זיך, איז עס שוין א סתירה צו צו זיין צו לישב פנויים ללמוד בתורה. לעתיד לבוא אז דער גוף וועט זיין מתאים מיט כוונה עליונה, דער גוף וועט זיין ווי א גוף וואס איז מתאים מיט הלכה, אזא מין סארט גוף קען שטיין בהרחבה אויכעט, קען שטיין מיט תענוג.

אויב ס'בעיות הייסט עס נישט מעדנים, הייסט עס נישט תענוג. די הגדרה פון תענוג איז אז דו האסט וואס דו דארפסט, נאר דו זוכסט אביסל לאקזשערי. דאס זיי מסדר וואס הייסט מעדנים, דאס הייסט דברים המענגים, נישט דברים הנצרכים. אויב א מענטש דארף האבן תענוג, אז נישט גייט עס נישט, איז דאס ווערט נכלל אין צרכים. דאס ווערט נכלל אין פת במלח. פת במלח מיינט נישט פת במלח מיינט דער מינימאל צורך, דער מינימאל צורך איז געוואקסן איז א צווייטער זאך, אבער דער מינימאל צורך. וואס דארף מען? אבער לפעול דער גוף פילט זיך מער ברייטער מיט דעם, ס'דא א מושג פון פון דברים המענגים, ס'איז דא א זאך וואס הייסט לאקזשערי, ס'איז נישט די זאך וואס איז נישט קיין צער, נאר ס'איז עפעס א תוספת תענוג, תוספת הרחבה, ווי זאגט משיח.

איז האוכל בשר שמן און יין מבושם, דאס איז זאכן וואס א מענטש קען זיין געזונט אן בשר שמן, אבער עס איז נישט קיין איסור בשר שמן, אויב א מענטש איז נוצט עס נאר אויף להרחיב ליבו, דאן מוז ער זאל האבן הרחבת הדעת, יעמאלט איז עס א רעגולער עסק, כ'מיין עס קען זיין אז אויב עס איז א מענטש באופן רגיל אז ער ווערט הרחבת הדעת איז הרחבת הדעת ווערט מגושם. ער עסט א גוטן שטיקל פלייש, דאס מאכט אים נישט א בעסערע יגיעה אין לערנען, דאס מאכט אים פשוט שטייט נישט אין שולחן ערוך, כך היא דרכה של תורה, מען זאל עסן בשר מבושם, מען זאל האבן הרחבת הדעת, מען דארף עפעס האלטן ביי עפעס א ביי עפעס א געוויסער מצב אדער אדער אז בשעת דער גוף איז ווי עס דארף צו זיין. דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען דעם עצם ענין אז בשר בשר שמן איז נישט קיין סתירה צו אלוקות, אויב עסן לשם שמים איז עס נישט קיין סתירה, אבער אויף עסן לשם שמים דארף מען טאקע, דארף מען קענען אזא זאך. איז אזוי, א מענטש איז, דער גוף פילט זיך אזוי געשמאק, איז וישמן ישורון ויבעט, אזוי אז דער גוף ווערט אזוי בהדגשה, יעמאלט, אבער לעתיד לבוא, דער גוף איז ווי אזוי זאל עס זיין, אז ער עסט פלייש, טבע פון א בשר שמן איז אז ס'איז מרחיב את המח, וועט דאס זיין, וועט הרחבת המח נאר פועל זיין א בעסערע לדעת השם בלבד, דאס איז אלץ יעמאלט, מה שאין כן בזמן הלכות תשובה. ולכן כתב רק שנוסף על הסרת המונעים ישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, זאכן וואס וואס מען דארף האבן עפעס צו מאכן שטארקער מען זאל קענען לערנען תורה ווי עס דארף צו זיין, אבער לא מעדנים, נישט נישט קיין געשמאקע זאכן דאס נישט. לא, איז דער, דערפאר דערמאנט נישט דער רמב"ם קנאה ותחרות אין הלכות תשובה, ווייל יעמאלט וועט טאקע זיין קנאה ותחרות, ער זאגט, מכיוון שחסר אצלו מעדנים, וכיוצא בזה. זאגט ער, זאגט אין די הערה וואן או פייוו, זאגט ס'איז נישטא אזא מין סארט מציאות אז א מענטש זאל האבן אלע מעדנים, זאגט לאור מאמר חזל מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, מאתיים רוצה חס ד, עס קען נישט זיין, וועסט נישט וועסט זיין ריבוי טובה, ס'זאל זיין ריבוי טובה און ריבוי מעדנים, וועט נישט זיין דער פראבלעם פון מי שיש לו מנה רעדט צו מסיים.

איז חסר אצלו מעדנים, און אפילו אז ער האט כל טוב שבעולם, ווען מיר זאגן א מענטשן געפינט זיך בזמן הגלות, און דער אייבערשטער גיבט אים עשירות מיט הרחבה, נו, איז אים אלץ גוט, וואס, איז ער יעמאלטס שוין פטור געווארן פון קנאה? בעצם א מענטש פילט חסר, טבע האדם איז אז מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, אז ס'דא מער וויל ער האבן מער, און ממילא איז כיוצא בזה, און ממילא וועט ער, ורואה אותם אצל חברו, און ער זעט מעדנים ביי יענעם, ווי קומט צו יענעם מעדנים? אויב חברו, אויב, אויב אין בזמן, בזמן פון הלכות תשובה, איז דאך נישטא מעדנים, נאר טובה, מען רעדט דאך, רבי רעדט עפעס צווישן אידן גערעדט, צווישן תלמידי חכמים וואס דער אייבערשטער גיט זיי יסיר ממנו דברים המונעים, און מען גיט זיי טובה, מען גיט אין קיינעם נישט קיין תענוג, דברים המעדנים, ווייל די גאנצע זאך וואס איז דא השפעת הטובה איז נאר ב צוליב דאס וואס דער אייבערשטער גיט א איד גוט איז נאר בשביל שנשב פנויים, נישט מען זאל האבן א געשמאק אין לעבן, מען זאל נשב פנויים ללמוד תורה, גיט מען נאר טובה, נישט מעדנים, און ווי וועט זיין קנאה, אזוי ווי ער האט נאר וואס ער דארף, דער חבר האט אויך עפעס וואס ער דארף.

ולכן ניתנו לו, אבל לא לו, איז צו חבר זיין האט מען אים געגעבן די מעדנים, אבער צו אים נישט, ווייל כיוון שאצלו הם בגדר עשירות ומעדנים. עס רעדט זיך אלץ, מען רעדט השפעת הטובה על פי תורה, ס'איז פאראן, וואס שטייט טאקע אין די אלטער רבי'ן אין תורה אור, פאראן ווען די אייבישטער איז משפיע נישט על פי תורה, די אייבישטער איז משפיע בדרך בקליפות, מען זאגט ס'איז א שפע רב, חינם, די אייבישטער גיט אן חשבונות, אבער אויב מען רעדט השפעה על פי קדושה מיט א חשבון, איז דער השפעה נאר טוב? נישט טאקע קיין השפעה, נישט וואס, פארוואס דארף מען געבן טובה? כדי מען זאל לערנען תורה, איז דאס נאר טוב, נישט קיין מעדנים. אבער צו א צווייטער, א צווייטער חבר זיינער, וואס אין זיין סביבה אויכעט לערנט תורה ווי עס דארף צו זיין אויכעט קריגט השפעה פון קדושה, וועט יענער האבן אויך מעדנים, פארוואס ווייל הורגל בהם, וועט זיין קנאה, איז כיון ש עסן בגדר י, הרי יש מקום לקנאה ותחרות. במילא לא רעב ומלחמה וועט טאקע זיין קנאה ותחרות, נאר ווען דען לפועל ממש וועט נישט זיין קיין רעב ומלחמה, דאס הייסט ס'וועט זיין קנאה ותחרות, אבער דער קנאה ותחרות וועט נישט אראפטראגען צו א רעב, אזוי א מענטש איז מקנא א צווייטען דערנאך ער קען זיך נישט, עס ווערט אים א רעב ער קען נישט איינשטילן אז יענער האט די זאך און ער האט די זאך, אבער די תכונה פון קנאה וועט זיין, אבער דאס איז נישט האבן די רעזאלט פון קנאה, וועט אוועקנעמען די רעב ומלחמה. דער רמב"ם ברענגט נישט דער קנאה ולא יהיה קנאה ותחרות אין הלכות תשובה, ווייל דער רגש פון קנאה וועט זיין אז יענער האט און איך האב נישט, וועט זיין א רגש פון קנאה. אבער אז דער רגש פון קנאה וועט מיר נישט לאזן לעבן צוליב דעם, איך וועל זיין אזוי הונגעריג און נישט קענען ליידן אז יענער האט עס, אז דער מענטש איז מקנא, ערשטנס, עס באדערט אים א גאנצע טאג אז ער האט עס נישט, ער איז ברעב, ער איז הונגעריג פאר דעם, און אויך ער איז לוחם קעגן יענעם אז לכל הפחות זאל יענער נישט האבן די זאך, קען ער נישט ליידן אז יענער האט די הצלחה, יעמאל וויל ער וויל אים אראפ. אראפשלאגען א גאנצע צייט איז די תוצאות פון קנאה וועט נישט זיין לא רעב ומלחמה אבער דער עצם רגש פון קנאה ותחרות דאס וועט יא זיין זאגן הרי יש מקום לקנאה ותחרות ובמילא לרעב ומלחמה ולכן ממשיך ברמב ם אז יסיר ממנו ער וועט אוועק נעמען רעב ער זאגט היינו אויף כן הגם אז מצד טבע האדם מצד זיינע מידות יסיר איז בדרך בדרך דער אייבערשטער וועט וועט דארף טון עפעס א פעולה מצד דער מצב האדם שטייט ער אין א מצב פון קנאה און דער אייבערשטער וועט אוועק נעמען די דברים המונעים ממנו על דרך ונתתי לכם לב בשר. ווי דער פסוק זאגט, דער אייבערשטער גיט, הגם מצד טבע הלב איז ער, איז ער, דער לב האבן, השמן לב העם הזה, ס'איז א לב האבן, ער איז נישט מרגיש, איז דער אייבערשטער קען אריינגעבן א ווייכקייט אין הארצן, א לב בשר, קען דער אייבערשטער אריינגעבן א ווייכקייט ביי א מענטשן, הגם אז ער זעט אז יענער האט און ער האט נישט, זאל עס אים נישט איינגיין עד כדי אזויפיל, א ספעציעלע ברכה וואס דער אייבערשטער גיט, אז אז ער זאל נישט איינגיין יענעמ'ס יענעמ'ס יענעמ'ס. ער זאגט, איז איין זאך איז וועט ער אוועקנעמען דברים ה ב, וישפיע לנו כל הטובות, היינו שזה לא בשביל הסרת הדברים המונעים, ס'איז א צווייטע זאך, דער אייבערשטער וועט אונז געבן טוב, נישט בכדי צו אראפ, נישט ווי ימות המשיח וואס דער טוב איז אלס צו אויף זאל זיין חיוב בכדי עס זאל זיין אפגעפרעגט די שלילה, אלא ענין איז בפני עצמו, מחזיק את ידינו לעשות לעשות התורה. דאס איז, יא, נאכאמאל וואס ער ברענגט פריער. אז מען זעט ווי דער רבי דרש'נט אין הלכות תשובה קען מען אביסל בעסער פארשטיין וואס ער ברענגט פריער לגבי לגבי הלכות מלכים זאגט התואר אמנם התואר מעדנים וואס זאגט דער רמב ם מעדנים מצויים כעפר זאגט התואר מעדנים שייך לתענוגים גשמיים זאגט געשמאקע זאכן מעדנים הייסט פשוט בגשמיות געשמאקע זאכן מלא מלא כרשו מעדני דאס הייסט פשוט געשמאקע געשמאקע עסן וואס איז גוט פארן פארן פאר געשמאק בגשמיות וכיוצא בזה וקשה איך שייך שבימות המשיח יתענגו בתענוגים גשמיים שדברי הבאי והבל הם, ווי זאגט דער רמב ם אז א מענטש וואס וועט זיין זיינער א געשמאק, מען רופט עס אן על פי תורה מעדנים, מיינט דאס אז עניינים גשמיים וועלן גורם זיין געשמאק, ווי קען דאס זיין? כדי להסיר תמיהה זו, דייק הרמב ם כל המעדנים מצויים כעפר.

הצורך במעדנים באותו הזמן הוא רק ונשבע לאדם להיות הגוף בריא ושלם בתכלית, שזו מדרכי השם, אבל החשיבות שלהם בפני עצמו הוא כעפר. הייסט מעדנים איז כעפר. בכדי, בכדי, און דער גוף אליין איז אויכעט כעפר. דער גאנצער זאך פון דער גוף וועט זיין נאר מען זאל לערנען תורה. מיר דארפן האבן די מעדנים נאר אז דער גוף זאל פילן בהרחבה. אבער דער. פארוואס דארף מען האבן הרחבה אז דער גוף כל עניינו איז זאל זיין מעשים מיטן אייבערשטן, אבער נישט אז דער חשיבות פון גשמיות מצד עצמו האט א חשיבות? מה שאין כן הלכות תשובה דאס איז נישט אזוי ממילא מעדנים איז א סתירה צו צו יא ברענגט אז אז אסאך מאל געחזר'ט די מעשה דא אין עטליכע אופנים עטליכע מאל געחזר'ט די מעשה אז אז אז דער רבי מהרש פלעגט גיין מיט מיט זיך פירן בהרחבה אין די חסידישע חצרות איז געווען א הרחבה בגשמיות איכות, איז איינער פון די חסידים האט עפעס איינער האט אמאל געטענה'ט אז עפעס עפעס א ער איז געווען דער זון פון אפשר איז געווען ביי זיין נשיאות פון פון רבי'ן מהר"ש אז עפעס אז דער רבי גייט ארום מיט מיט מיט גאלד מיט כ'ווייס מיט אזוי מיט אזא הרחבה בגשמיות, גשמיות איז א איז א האט דער רבי געזאגט זיין זיידע האט אים האט געזאגט צו יענעם אז ער זאגט א שוטה וואס דו ביסט, אויף וואס איז באשאפן געווארן דער זהב? איז תענוגים איז נישט קיין דבר שלילי בעצם. אויב גשמיות איז א מציאות וואס איז נפרד פון אלוקות, איז הרחבה אין גשמיות א סתירה צו אלוקות. אבער אויב די גאנצע מציאות דיין איז פארן אייבערשטן, איז איז הרחבה בגשמיות נישט קיין סתירה צו אלוקות, ס'איז הרחבה פארן אייבערשטן. ער עסט בשר שמן, צוליב וואס איז פאראן בשר שמן בעולם? מען זאל עס נישט עסן? ס'איז א גראבע זאך? ס'איז נישט קיין גראבע זאך. אויב מיר זענען גראב איז פאר אונז בשר שמן איז נישט גוט. אבער אויב איינער זיין גאנצע זיין גאנצע זיין גאנצע גוף איז בשביל איז זיין הרחבה אין דעת איז דאס נישט איז אן אנדערע אן אנדערע ענין. יא דאס איז דעם דעם וואס שוין דער ווארט איז שוין אביסל אנדערש פון דאס איז זיכער רעדט דער רבי וועגן וועגן וועגן מחדש זיין זאגט ער אז מען גייט שולל זיין פשוט דא רעדט דער רבי נישט מען איז נישט שולל דער ארבעט איז נאר חיוב דאס איז א חידוש טאקע. מ'זאל נעמען א זאך אין וועלט און אים אינגאנצן מחנך זיין אז ער זאל. איז דער נקודה, דאס איז איינע פון די שווערקייטן וואס דער רבי רעדט אין די פריערדיגע קטע, איז ער זאגט אויב דער שטעל איז מ'איז מבטל, וואס איז א מ'איז מבטל? קען מען זאגן ווי האבן תורה ומצוות דער כח צו מבטל זיין? דאס איז א שאלה, אויך דאס קען מען געפינען א הסבר, ווייל ס'איז דא א דרגה אין אלוקות, אזוי ווי מ'זאגט דער אייבערשטער קען מאכן ניסים, מ'קען מבטל זיין וועלט, אזוי ווי מ'קען מאכן. דער אייבערשטער קען מאכן א נס, מצד מים איז מצד די טבע המים איז א מים נגרים, מים דער אייבערשטער קען מאכן א נס מבטל זיין דער מים, איז ביטול אבער נישט די כוונה מ'זאל מבטל זיין, די כוונה איז מחנך זיין אז ער זאל זיין מתאים, אבער ווי קען ער מחנך זיין, ער איז דאך אזא מין סארט מציאות מעצם היותו, איז דער האנט קען זיין נישט מתאים, ער איז דאך א האנט, דארף מען געפינען אז עפעס אז אז דער האנט קען צוקומען צו אזא צושטאנד וואס מצד זיין מציאות קען דארף זיין אפגעפרעגט פארקערט. און ווי קען דאס זיין? אויב איז זיין מציאות איז דאך אז ער קען יא זיין פארקערט, דארף מען געפינען עפעס א תכונה אין וועלט וואס איז עפעס מבטל די מציאות פון וועלט, א תכונה אין דער מציאות וואס דערלאזט נישט עניינים וואס זענען נישט טבע, וואס דאס איז שוין א שווערע זאך צו געפינען אזא מין סארט ענין. דאס רעדט דער רבי אין דעם הדרן אין דעם גאנצן ביאור, ווי וואו איז דא דער כח אין הלכה אויף צו אויפטון אזא זאך, דאס איז דעם נקודה, דאס רעדט ער פריער, אקעי.